אונז זעמיר אריינגעגאנגען יעצט אין זייער א הייליגע צייט אין די טעג פון שובבים. די הייליגע חזל זאגן, אין בשר המת מרגיש באיזמל. א טויטע מענטש, טויטע פלייש קענסטו שניידן, קענסט שטעכן, ס'שפירט נישט גארנישט. אמאל א מענטש וואס.

ביי מיר איז די זעלבע זאך, פאריגע וואך, די וואך, נעקסטע וואך. אבער א, טאמער איין זאך האמער אונז, האמער אמונה, אמונת חכמים, א מענטש האט אמונת חכמים, גלייבט אין די הייליגע צדיקים, דארף נישט שפירן, איך גלייב. כ'גלייב די צדיקים זאגן אז די טעג איז גרויסע טעג מען קען פאררעכטן, כ'גיי פאלגן, כ'גיי פאלגן, צדיקים זאגן יעצט מיר זאגן תהלים ס'איז א עת רצון, יעצט קענסטו פאררעכטן, מען קען אלץ תשובה טון, מען קען אלץ פאררעכטן, ווילאנג א מענטש לעבט עוד בו נשמתו קען א מענטש צוריק קומען צום אייבערשטן, אבער ס'דא צייטן וואס איז גרינגער, צייטן וואס איז. ס'איז א עת רצון, אטא יעצט איז אטא די וואך וואס מ'ליינט די סדרה שמות וארא און ווייטער אין די יאר בפרט, און יעצט ווי דו זאגסט שובבים ת"ת דאס איז די דאס איז די ריכטיגע תיקון, דאס איז א איבעריאר, ולכפרת פשע זאגט מען דאך אין א איבעריאר דאס איז א צייט וואס די אייבערשטער איז מוחל די עבירות, קען מען יעצט פאררעכטן. אבער מ'דארף וויסן וואס צו טון, די רבי זאגט זייער אסאך מענטשן ווילן תשובה טון, און זיי ווייסן נישט וואס צו טון.

איך האב געהערט די דיבור פון רבי'ן. מען דארף דאנקען איינעם פון די תלמידים רבי וועלוול, ער האט אריינגעברענגט מען קען זאגן תהלים א קאלטע קאפיטל תהלים. ער האט עס אריינגעברענגט, היינט איז ווייטער דא מענטשן וואס זענען זיך טועה אין דעם, ער זאגט אזוי תהלים, זיצט אזוי, זאגט אזוי תהלים, איך מיין, וואס טוט זיך נישט אן קיין הוט, איך מיין וואס. דא מענטשן וואס זאגן נישט קיין תהלים אויך פאר דעם, ווייל ס'איז תהלים געמאכט געווארן ווען מ'גייט מיט א גאנצע מנין, מיט א יום תפילה, און מ'גייט יעצט, זאג תהלים. זאג תהלים, זיצט זיך אינדערהיים, זיצט אין אפיס, זיצט אין קאר, האסט א קליינע תהלימ'ל, זאג א קאפיטל תהלים. אז דו ווילסט אנטוהן די הוט און רעקל און די גארטל, ס'איז זייער א שיינע זאך אז מען טוט זיך אן, ס'איז דא צדיקים וואס האבן זיך געפירט אז א גאנצע טאג זיצן מיט א הוט און קיינמאל נישט אויסטוהן די הוט און קיינמאל נישט אויסטוהן די בעקיטשע און קיינמאל נישט אויסטוהן די גארטל, זייער פיין אבער נישט דאס זאל זיין א זאך וואס זאל דיך אפהאלטן, אסאך מאל ווען מען וויל טוהן אסאך גוטע זאכן, למשל מקווה. א מורא'דיגע זאך א מענטש געוויינט זיך צו ער זאגט נישט ארויס קיין דבר שבקדושה ער דארף א מקווה ער איז א בעל קרי ער ער דארף א מקווה אבער נישט אז זאלסט נעמען די חומרא די קדושה און אוועק שטופן מיט דעם תורה תפילה דו האסט נישט קיין מקווה דו ליינסט נישט קיין קרישמע א יונגערמאן ער שטייט אויף צופרי ער דארף א מקווה

א צווייטע אינגערמאן זאגט מיר ער עסט, איז פון ווען ער דארף א מקווה, לאמיר זאגן ער דארף א מקווה, פון ביינאכט דארף א מקווה און ער ווערט דארשטיג שוין ער טרינקט אן אן אן א ברכה, ווייל ווייל מ'האט אים אזוי אריינגעלייגט אז מען טאר נישט ארויס זאגן קיין דבר שבקדושה, דארף וואסער ער ווערט דארשטיג, טרינקט ער אן א שהכל. ניין. אז דו ווילסט קענסט שוין אפילו ביינאכט גיין אין מקווה אויב דו ווילסט, אז דו ווילסט ממש נישט ארויסזאגן קיין שהכל אן א נישט מזכיר זיין שם השם, פיין, גיי אראפ אין מקווה נאכדעם זאלסטו גיין טרינקען מיט א ברכה, אבער אז דו דארפסט טרינקען און דו גייסט נישט אין מקווה טא וואס? וועסט נישט מאכן קיין שהכל, וועסט נישט ליינען קיין קרישמע, וועסט מבטל זיין קרישמע?

ס'איז א פוילע וועג, מ'דארף נישט ארבעטן. ס'איז פויל, די גרינגסטע זאך. איך טו גארנישט, אדער איך טו אלעס, אינמיטן דעם מיטן, וויפיל דארף איך טון, און זאל איך שוין גיין אין מקווה, איך יא לערנען, ער דארף ארבעטן, ער דארף נוצן זיין מח, אלעס איז אזוי, די, די, די, די, די. חינוך הבנים, דאס איז יעדע שטוב אזוי, דער שכן מכות רצח גיט ער פאר די קינדער, ס'איז די גרינגסטע וועג, מכות יעדע זאך שלאגן, דער אנדערער זאגט ס'איז משוגע איך האב שוין געכאפט פון מיין טאטע איך גיי נישט איך גיי גארנישט טון, ער גיט איבער די גאנצע הויז פאר די קינדער, און און וואס די קינדער זאגן, טאטע מאמע פאלגן די קינדער. טאטע מאמע פאלגן, ס'דא שטיבער, טאטע מאמע פאלגן די קינדער, איך האב געטראפן דא אין היכל הקודש אליינס, א גאנצע סיפור געווען אין דעם אבער איך וויל נישט אריינגיין, מען זאל אנקומען צו מוהרא"ש מען געבט אזוי סאך דרשות מען טאר נישט שלאגן, קינדער טאר מען נישט שלאגן, דער רבי האט נישט געלאזט שלאגן, שוין איך האב אנגעפאנגען צו ווערן היימיש מיט חברים דא זעה איך, קומט אויס צו זיין ביי דעם שטוב און יענעם שטוב, דאס איז הפקר.

ס'איז מיר שווער צו רעדן צו איינער וואס איז עלטער פון מיר, ער איז נישט קיין תלמיד דא פון ישיבה, צו בחורים קען מען רעדן, און נאכדעם די בחורים וואקסן אויף, האט מוהרא"ש אויך געזאגט שפעטער, מען רעדט צו די אינגעלייט אויך, און גיי זאג פאר איינער וואס איז עלטער, דו ווייסט, דו דו מאכסט חרוב דיין שטוב, דו ווייסט נישט וויאזוי צו פירן א שטוב. עד היום טראכט איך איך דארף תשובה טון אויף וואס איך האב נישט איך האב יא גערעדט אביסל מיט אים כ'דענק איך בין געגאנגען מיט אים שפאצירן צום וואסער און האב געזאגט וואס איז מיט דיר איך האב אזוי פארשטאנען פון מוהרא"ש אז מען טאר נישט זאגן פאר קינדער מען טאר נישט זאגן מען טאר נישט זאגן פאר קינדער וואס איז מיט דיר ווייל זאגט מען זאל נישט שלאגן קיין קינדער מען זאל נישט הרג'ענען קיין קינדער אבער לאזן קינדער טון וואס זיי ווילן

איך פאסט, איך פאסט, בין איך א מלאך, יעצט ווען איך פאסט אויס בין איך א גלח, יעצט, יעצט פארליר איך מיך אינגאנצן, דו קענסט, איך ווייס נישט וויאזוי, ניין, עס, עס מיטן אייבערשטן, עס מיטן אייבערשטן, וואש דיך, מאך א מוציא.

יעצט טרינק א גלעזל מילך, זונטאג א גלעזל מילך, מאנטאג א גלעזל מילך, דינסטאג קענסטו שוין עסן וועזשטעבלס, און מענטשן זענען ממש, מענטשן שווערן זיך ביי דעם, מען פאלט אפ, צען, צוואנציג, דרייסיג, פערציג פונט, ווארט, ווארט, ווארט, ווארט, און נאכדעם ווען מען הייבט אן עסן, מען האט זיך נישט אויסגעלערנט עסן, איז צוריק, איז צוריק, ס'איז אלץ א פוילע זאך, די זעלבע זאך מיט די סליוו. ר"ש האט נישט געהאלטן פון דעם. איך זאג עס ברבים. אויב איינער וויל אפילו קומען פרעגן, דארף נישט קומען פרעגן. בעסטע זאך איז אז מען פרעגט נישט, אזוי קען מען טון וואס מען וויל, ווייל ווען מען פרעגט דארף מען שוין נאכדעם פאלגן. דו פאלגסט נישט, וואס, פרעג נישט, שוין, טו, אז דו פרעגסט זאג איך דיר שוין דא ברבים, נישטא אזא זאך ווי זיך גיין סליוון, נישטא אזא זאך. פארוואס? ס'איז א שנעלע פוילע וועג, קודם קראנק פאר א האלב יאר, זיך אביסל אפהיטן ווען ס'געלונגט נישט, בכלל יעדע מאל מ'דארף מאכן אן אפערעישן, יא ניין? קודם איז ניין, קודם איז ניין, וואס זאל איך מיך לייגן אונטער א מעסער? און באלד זאגן איי'ם סארי, וואס האט מען געזאגט איי'ם סארי? מ'זאגט איי'ם סארי שוין? כ'בין געווען נעבעך מיט א קינד אין שפיטאל, יא, איי'ם סארי. האט מען אביסל צו טייט געמאכט די אפרעישן, כ'האב יעצט אויך איינער פון מיין משפחה א קאזין דארף מאכן אפרעישן, בטעות, סתם א טעות, איים סארי, געגעבן א שנייד דורך א אדער, סארי, שוין פארן מיטן קינד דארף מען שוין פארן יעצט כ'ווייס ווי, עפעס א ווייטע מדינה, שוין ביי די א ווייטע שטאט, איינער האט א שאלה יא גיין אונטער א מעסער, נישט גיין אונטער א מעסער, קודם ניין, אז די דאקטער זאגט מען מוז, גייט מען שוין פרעגן נאך א דאקטער, מיט נאך א דאקטער, מען פרעגט דריי דאקטוירים.

און מיר לערנען פאר אין די תורה ווי די הייליגע רבי רעדט פון ליקוטי מוהר"ן די צווייטע חלק סימן ג' וויאזוי פירן זיך ברסלב'ע חסידים פאר מען גייט צום דאקטער א קליינע תורה ברוך השם נישט קיין לאנגע תורה ורפא ירפא באטרעפט ורפא ירפא דאס איז פדיון נפש ורפא ירפא און מיט די צוויי מיט די צוויי זאלסט אויסרעכענען ורפא ירפא פדיון נפש מען געבט א פדיון, ס'איז א עקסטערע שמועס, יעדע שמועס וואס מ'שמועסט קען מען דאך רעדן און רעדן און רעדן, איך האף נאר ס'וועט צוריק ברענגען צו וואס איך האב דאך אנגעפאנגען, פדיון נפש קען מען דיר אזוי אפפאפן און אפנארן, אוי אויף א מענטש רחמי שמים, ער זאל געבן זיין צדקה פאר צדקה. הערט א מעשה אין די ערשטע קרעדיט און די זעלבע כ'האב שוין געגעבן די צדקה לא דוי און לא יא די גאנצע די גאנצע געלט גייט פאר די מארקעטינג פון די גאנצע פון די גאנצע קאמפיין קומט בכלל נישט אן צו קיין צדקה דארף בכלל נישט קיין געלט סאו איך בין אויך אריינגענארט יעצט אין א יא און א געפרעגט זיך נישט וואס איינער רופט מיך אן וואס וואס וואס וואס וואס געלט אינשורענס דאקטאר איך מיין וואס וואס וואס וואס וואס געלט פאר וועם געלט פאר וואס וואס וואס איך דארף נישט גארנישט איינער וויל מאכן דא געלט אין די זייט. ווייל איך שרעק מיר טאקע, איך זע טאקע ממש וואס מוהרא"ש האט געזאגט, מ'דארף אזוי בעטן דעם אייבערשטן פאר מ'געבט צדקה, מ'געבט די צדקה, די צדקה זאל אנקומען. איז, מענטשן האבן ליב עקסטרים. פארוואס האט מען ליב עקסטרים? ווייל דאס איז זייער א גרינגע וועג, מ'דארף נישט ארבעטן. מ'דארף נישט ארבעטן. סאו איז מיט יעדע זאך. אדער איז ער שטרענג, די גאנצע שטוב איז נישט דא קיין לופט צו אטעמען, אדער אקעי, דו פיר די שטוב, ער זאגט פאר די ווייב אקעי, דו פיר די שטוב, איך בין דא נאר אזוי א פאפעט, דו דארפסט אפאר דאלער, פארוואס? ניין, פארוואס? פארוואס זאגסטו, פארוואס זאלסטו נישט, פארוואס זאלסטו נישט יא זיין דא, פארוואס זאלסטו נישט העלפן מיט חינוך הבנים, פארוואס זאלסטו נישט רעדן צו דיינע קינדער, פארוואס זאלסטו נישט רעדן צו דיינע קינדער, פארוואס זאלסטו נישט מחנך זיין די קינדער. ווייסט ווען די צייט איז פון חינוך הבנים. ווייסט ווען די צייט פון חינוך הבנים איז ווען מ'איז יונג. ווייל איינמאל מ'לאזט קינדער אויפוואקסן און און מ'מאכט אלעס מיט דזשאוקס, אלעס איז חבר'יש, שפעטער קען מען גארנישט טון. צען יעריג קינד ער פייפט זיך אן, מ'גייט אים שלאגן, ס'וועט נאר ערגער מאכן. קליינע קינדער, דריי יאר, דעמאלס דארף מען אויסלערנען, דעמאלס איז די טאטע האלט ביים ארבעטן, אדער די טאטע האלט ביים פלאנצן, אדער די טאטע האלט ביים זייען, אדער די טאטע האלט ביים מ'מיינט פלאנצן אין קינד חינוך, אויסלערנען די קינד, מען דארף פאלגן, מען דארף גיין עסן, מען דארף גיין שלאפן, און מיין מאמע'ס ווארט איז א מאמע'ס ווארט, מיין טאטע'ס ווארט איז א טאטע'ס ווארט, קליין נעמט ארויס די שלעכטע נאטור, און שפעטער האט מען נחת. די זעלבע זאך איז ביים פאסטן, די זעלבע זאך איז ביי יעדע זאך, א מענטש האט ליב עקסטרים, יא, קיצוני, דאס האב איך געוואלט ארויסברענגען מ'האט אנגעפאנגען די שיעור. איז א אמונת חכמים, דאס איז א מורא'דיגע זאך. איך ווייס גארנישט, איך פארשטיי גארנישט, איך שפיר גארנישט, איך בין א פסארא מת, אבער איך גלייב אין הייליגע צדיקים, דער אר"י הקדוש זאגט אז די וואכן קען מען פאררעכטן, איך בין דא גרייט צו טון וואס מען הייסט מיך טון, וואס זאל איך טון? גיי זאגן תהלים, קענסט אנטון א היט, קענסט אנטון א בעקיטשע, קענסט אנטון א גארטל, קענסט קענסט דאס קענסט זאגן די לכו נרננה און פאר דעם קענסט זאגן די יהי רצון און פאר דעם דאס איז זייער שיין מען מאכט נישט אוועק נישט אז איך מאך א נייע חסידות דא שוין טוט אן די היט נאר פשוט די היט מען וואלט די היט אבער אויב דו ביסט נישט דערביי אן צו טון דיין היט און אויב דו ביסט נישט דערביי אן צו טון דיין רעקל און אויב האסט קוים כח אן צו טון דיין שיך ביסט אזוי אין דערהיים אזוי דו רוסט דיך אפ קענסט זאגן א קאפיטל תהילים א קאלטע קאפיטל תהילים

גיי נאך אלץ אין מקווה, איך זאג דיר עס נאר אז זאלסט נישט מבטל זיין תורה תפילה ווייל דו האסט נישט קיין מקווה, אזוי איז מיט אלע זאכן, א מענטש טראכט ס'קומט ס'קומט א מצוה, וואס איז יעצט געווען, ס'געווען חנוכה יעצט, איינער שרייבט א גאנצע בריוו, ער האט זיך געשפירט ממש ווי א גוי די יאר ביים חנוכה לעכט צינדן. ווייל אמאל ווען ער איז נאך געווען דערביי ער איז געווען יונג און ער האט געהאט די כוחות און ער האט געהאט די צייט און ער האט נישט געהאט קיין שטוב מיט קינדער ער האט געקענט מאכן אייגענע קנויטן מיט אייגענע וואטע און ער האט געקענט זאגן די לשם יחוד און ער האט געהאט צייט צו גיין אין מקווה און ער האט געהאט אזוי ער האט געצינדן און ער האט געשפירט מורא'דיג דערהויבן און יעצט איז שוין אביסל אויסגעקוועטשט. איז שוין אביסל צובראכן, ער איז שוין אביסל אויסגעמאטערט, קומט נישט אן צו מאכן אייגענע קנויטן, און ער קומט נישט אן צו זאגן די לשם יחוד, און ער איז אויך נישט אנגעקומען צו גיין אין מקווה. כ'האב מיך געשפירט ווי א גוי, ווי די גרעסטע קאלטסטע פארברעכער, בשעת כ'האב געצינדן חנוכה ליכט. אזא בריוו שרייבט איינער. יעצט נאך חנוכה, און איך שרייב עס יעצט, זאגט ער ווייל באלד קומט א פרישע יום טוב, און איך גיי צו ממש ווי א גוי. ס'איז א טעות פון מענטשן.

פארוואס דאווען איך? איך טו יעצט רצון הבורא, דער אייבערשטער זאגט מיך קום יעצט אין שול, דריי ארויף די תפילין, און זאג יעצט די גאנצע נוסח, איך טו יעצט רצון השם, מער פון דעם דארף איך שוין נישט. און דעמאלס דארף איך שוין נישט קיין פילינגס, און דעמאלס דארף איך שוין נישט די אלע ענינים, זייער שיין די ענינים, נישט אז אוועק מאכן חס ושלום, אבער פארוואס ליין איך יעצט קריאת שמע? איך בין דאך נישט קיין עובד השם, איך בין דאך נישט קיין חסידישע איד, איך בין נאכנישט געגאנגען אין מקווה. האט דער אייבישטער געהייסן יעצט דארף איך ליינען קרישמע, איך טו רצון השם, אזוי איז מיט יעדע מצוה, אז מיר זענען אריין יעצט אין אזא הייליגע צייט פון שובבים, איך בין דא צו פאלגן, איך ווייס נישט וואס שובבים איז, איך פיל נישט וואס מיינט שובבים, איך בין דא צו טון די רצון פונעם הייליגן באשעפער, גיי זאגן אביסל תהילים, איך גיי מעביר סדרה זיין, אונז האלט מיר שוין היינט דאנערשטאג, און געלויבט די הייליגע באשעפער אז די אייבערשטער האט מיר געהאלפן איך האב שוין געענדיגט די סדרה פרשת שמות, ברוב רחמיו וחסדיו שנים מקרא ואחד תרגום, און איך האב זוכה געווען צו לערנען רשי. אז מען לערנט יעדן טאג אביסל חומש, די ערשטע שיעור צופרי, ערשטע שיעור, אינגערמאן כאפט עס אריין פאר די ארבעט צו אינמיטן די ארבעט צו נאך די ארבעט, אפאר פסוקים חומש, אה ס'נעמט נישט, נעמט נישט לאנג, אפאר פסוקים חומש זונטאג ביז שני, אזוי לעכטיג, אזוי גוט, מען לעבט מיט די, מוהרא"ש ברענגט, די הייליגע בעל התניא זכותו יגן עלינו, האט ער געזאגט כ'האב געהערט פון מיין רעבן, די הייליגע מגיד, וואס די הייליגע מגיד האט געהערט פון זיין רעבן די הייליגע בעל שם טוב. וואס ער האט עס שוין געהערט פונעם אייבערשטן אליין? א איד דארף לעבן מיט די צייט. וואס הייסט א איד דארף לעבן מיט די צייט? א איד דארף לעבן מיט די פרשה. דארף לעבן מיט די צייט? וואס איז די נייעס די וואך? די נייעס איז די פרשה שמות, איך שפיר ממש ווי מ'גייט אראפ אין מצרים. איך קען נישט אויסהאלטן פאר די אידן, די אידן ארבעטן אזוי שווער. און ענדליך איז דא דא א מנהיג ישראל משה רבינו. און ס'איז דא דא די די צדיקים שפרה און פועה, די צדיקים שפרה ופועה, רבי נתן זאגט די שפרה ופועה דאס איז די עבודה פון די צדיקים שבכל דור ודור, וואס האבן שפרה ופועה געטון? עכט די נעמען פון זיי איז געווען יוכבד און מרים, וואס איז די נאמען שפרה פועה? האסט געלערנט רש"י? שפרה שמשפרת את הוולד. זי מאכט שיין די קינד. פועה זי רעדט אסאך צום קינד. שפועה אזוי ווי כדרך הנשים המפייסות תינוק הבוכה, א קינד וואס וויינט, מען בעט עס איבער, וויין נישט, באבעלע, די אלע שיינע לשונות. זאגט ר' נתן דאס איז די עבודה פון די צדיקים אין יעדן דור, שפרה ופועה זיי מאכן שיין אידישע קינדער, זיי רעדן צו די אידישע קינדער, זענען מחזק אידישע קינדער, א קינד וויינט, זאגט מען וויין נישט, די אייבערשטער וועט דיר העלפן.

איז געדענק איך מוהרא"ש האט געזאגט פארוואס קומט אויס יעדע יאר יום טוב שבועות פרשת נאך פרשת במדבר מ'ליינט במדבר נאך דעם קומט יום טוב שבועות ווייל במדבר איז דאך חומש דאס איז ביז חומש תורה דא ווייל במדבר הייבט מען אן נאכאמאל די נעמען, מען הייבט אן נאכאמאל אויסרעכענען די נעמען, הייבט רש"י אן מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה, די אייבערשטער האט ליב די אידן, ווען די אידן זענען ארויס פון מצרים האט מען זיי געציילט, ווען זיי זענען געפאלן אין די עגל האט מען זיי געציילט, און יעצט ווען ס'קומט להשרות שכינה ציילט מען זיי נאכאמאל, האט מוהרא"ש געזאגט אז עס קומט יום טוב שבועות, מען גייט מקבל זיין די תורה, מוז מען קודם געבן חיזוק, יא מוז מען קודם זאגן דער אייבערשטער האט דיך ליב, נאר אזוי קען מען געבן פאר איינעם די תורה, דו זאגסט אים דער אייבערשטער האט דיך ליב, דער אייבערשטער האט מיך ליב? מיך? מיך? דו ווייסט ווער איך בין? איך קום פון די עגל, מען ציילט דיך נאכאמאל, מען ציילט דיך נאכאמאל, מען וויל דיך ווייזן אז מען האט דיך ליב, אזוי, מוהרא"ש זאגט עס אויך ביי אבות. פארוואס די אינטערעסאנטע זאך אז מען הייבט אן לערנען אבות איז לייגט מען צו די משנה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא דאס איז נישט קיין משנה פון אבות ווייסטו דער וואס זאגט משניות קען שוין אביסל משניות סתם איינער ווייסט איך נישט כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא ווי איז דאס ס'א משנה פון סנהדרין יא כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא זאגט מוהרא"ש א טעם פארוואס יעדן פרק מען הייבט אן נאכאמאל צו רעדן פון אבות זאגט מען כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא ווייל מען דארף געבן א גלעט פאר א מענטש פאר מען גייט אים זאגן וואס צו טון אבות דאס איז מוסר. דאס איז א זאך א מלמד ווייסט דאס און א טאטע ווייסט דאס, איינער וואס ווייסט ווי צו רעדן צו קינדער, מען וויל פאר איינעם געבן א לעפעלע מעדעצין, געבט מען אים אביסל ארענדזש דזשוס פארדעם, אביסל זיסע טרינקען, און נאכדעם געבט מען אים אויך די מוסר. אז דו ווילסט איינער זאל מקבל זיין וואס דו זאגסט אים, מוזט אים קודם זאגן, דו ווייסט, דו האסט א חלק לעולם הבא.

דענק נישט איך האב עס געהערט פון מוהרא"ש אבער אויב יא וועל איך מיך זיכער פרייען אבער סיי ווי סיי אלעס אז דו הערסט אזוי סאך דרשות פון פון א רבי איז וואס דו טראכסט נאכדעם עס איז שוין אלעס אויפן רבינ'ס חשבון עס איז אלעס לא ידי אחי בוסה מען הייבט אן שאבעווען ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה אידן גייען אראפ אין מצרים מען גייט יעצט מתקן זיין מען גייט יעצט מען גייט יעצט פאררעכטן

תשובה איז א מדריגה פון צדיקים. ניין, איך זאג עס נישט גוט, איך דארף דאס פאררעכטן. צדיקים זיי לעבן אלץ מיט תשובה, אבער נישט תשובה איז א מדריגה פאר צדיקים, תשובה איז פאר יעדן איינעם. צדיקים זיי לעבן אלץ מיט תשובה. אז דער רבי זאגט אז אפילו א מענטש האט שוין תשובה געטון, דארף ער נאך נאכאמאל תשובה טון. און יעדע מאל ווען ער טוט תשובה, טוט ער תשובה אויף די פריערדיגע תשובה. אבער נישט עפעס אזוי, אקעי, דאס רעדן פון תשובה יעצט מאכט מיך דעפרעסט. פארוואס ווערסטו דיפרעסט? ווייל דו מיינסט אז מען דארף יעצט טוען גרויסע זאכן? זאג ארויס אפאר אידישע ווערטער, אייבערשטער זיי מיר מוחל. איך זאג אידישע ווערטער ווייל איך רעד דא פאר א גאנצע בית מדרש וואס יעדער רעדט אידיש, און אויב איינער געפינט זיך דא און אויב איינער הערט די שיעור און ער ער רעדט עפעס בעסער א אנדערע סארט שפראך, רעדט ער צום אייבערשטן אויף זיין שפראך. ענגליש, ספאניש, וואס איז די שפראך ער רעדט, הייליגער באשעפער, זיי מיר מוחל, הייליגער באשעפער, איך גיי שוין זיין וואויל, הייליגער באשעפער, איך וויל זיין גוט. אוי ס'איז דאך ממש א א א א מין חסד דא צו באקומען א חסד השם אז אונז האבן דעם רעבן און דער רבי האט אונז געגעבן די מתנה אז א מענטש קען רעדן צום אייבערשטן, קען רעדן צום אייבערשטן. ווען איך דערמאן מיך פונעם אייבערשטן קען איך ארויסזאגן אפאר ווערטער צום אייבערשטן, ווען איך באקום א הרהור תשובה קען איך גלייך אנהייבן דינען דעם אייבערשטן. איז מוהרא"ש האט אלץ געזאגט דער הייליגער בעל שם טוב פרעגט א מורא'דיגע קשיא, שטייט, און חזל זאגן אז יעדן טאג גייט ארויס א חזל אין אבות, און ווער ס'לערנט זוהר כמעט יעדע פרשה, ס'גייט ארויס א בת קול יעדן טאג און ס'שרייט פאר יעדן איינעם טו תשובה טו תשובה, דער בעל שם הקדוש פרעגט אז וואס איז די זאך פון בת קול, ווער הערט די בת קול? איינער הערט א בת קול, די צדיקים הערן די בת קול, די צדיקים דארפן נישט די בת קול, די צדיקים זענען ביים אייבערשטן. וואס איז די פוינט? וואס איז די מטרה? וואס איז די נקודה פון די בת קול? זאגט דער הייליגער בעל שם טוב א מורא'דיגע זאך, א מענטש אינמיטן טאג, האלט אינמיטן ארבעטן, האלט אינמיטן עסן, האלט אינמיטן גיין, האלט אינמיטן קומען, און ער געבט א טראכט, וואס וועט זיין מיט מיר? וואס וועט זיין מיט מיר? וויל יא זיין א ערליכע איד. ער ווייסט נישט וואס דאס איז, דו האסט יעצט געהערט די בת קול, דיין נשמה האט יעצט געהערט די בת קול. איז אז דער מענטש איז מקורב צו א צדיק, ער האט די הייליגע רבי, האט ער גלייך די טולס, ער קען גלייך עפעס טון מיט די, מיט די, מיט די מחשבה. וואס? רבונו של עולם. ער געבט א טראכט, ער געבט א זאג ארויס, א קרעכץ, רבונו של עולם. ווי ער איז, ער איז אינמיטן דרייוון, ער איז אינמיטן ארבעטן, ער איז אינמיטן רעדן מיט מענטשן, אסאך מאל וואונדערט מען זיך, מען האלט אינמיטן רעדן מיט מענטשן, מיט א ברסלב'ער מענטש, איך וויל זיין אן ערליכע איד, האלא, ווי קומט ער אריין דא יעצט? עס רייסט אים די הארץ, און מען האלט אינמיטן יעצט, איך ווייס, האלט אינמיטן בייקן, האלט אינמיטן, האלט אינמיטן טאנצן, האלט אינמיטן זינגען, האלט אינמיטן זיין דזשאב, איך וויל זיין א ערליכע איד, הייבט אן זינגען, איך וויל זיין א ערליכע איד, מענטשן ארום מיר הייבן אן טראכטן, איז דא נישט די פלאץ, דארפסט אטענשאן?

בין גוט פאר אים. אבער ביי ונתנה תוקף ווייסט ער יעצט קען מען וויינען. סאו ס'איז געלונגען ביי אים די ראש השנה, ס'האט זיך אים אויסגעצאלט זיין זיץ, ס'האט זיך אים אויס, ער איז צופרידן פון די בעלי תפילות ווייל ס'איז אים געלונגען, די בת קול איז אים אריינגעקומען ביי די פלאץ ווי ער ווי ער האט א טול צו קענען עפעס טון מיט די מחשבה. אבער אז אינמיטן ארבעטן הייבט אן טראכטן וואס וועט זיין, מען געבט א שטופ אוועק, בשום פנים ואופן. די דעפרעסטע מחשבות קומען אריין, די צודרייטע מחשבות, ווי קומט עס אריין דא? אבער אז מען האט א צדיק, אז מען האט יוסף, דאס איז געווען ווען אידן, ווען יוסף איז געווען אין מצרים איז אלעס פיין געווען, ווען יוסף איז אין מצרים איז אלעס פיין געווען, און שפעטער וימת יוסף, יוסף איז געשטארבן, און מען לאזט אפ יוסף, מען לאזט אפ א צדיק, דעמאלט, דעמאלט ווערט זייער שווער, דעמאלט איז זייער שווער, מען הייבט אן צו, מען הייבט אן, מען ווייסט נישט וואס צו טון, מען שפירט אז מען קען שוין נישט. מען ווערט געפייניגט פון פרעה, איז דאס די מעלה פון וואס אונז האבן באקומען פון רבי'ן, דער רבי האט אונז אויסגעלערנט אזא מין טול, אזא מין, ווי זאגט מען טול, נו? אונז ווייסן וואס מיינט טולס, אבער איך מוז אלץ, איך מוז אלץ טייטשן ביי די דרשות יעדע ווארט, ווייל ס'דא אסאך אידן אין ארץ ישראל וואס הערן אויס די שיעורים, איך בין געווען אין ארץ ישראל, איך האב נישט געקענט טראכטן וואס דארט טוט זיך אפ, נישט פשוט, וואס איז דאס, דארט איז דא פרישע מקורבים וואס זיי לעבן מיט די, יעדע שיעור דאס איז ביי זיי, מוז איך אכטונג געבן ווען איך רעד, אלץ פרובירן טראכטן, אזוי ווי איך בין יעצט אין ארץ ישראל און איך גיב א שיעור יעצט, האסט מיטגעהאלטן וואס דארט איז געווען? מען האט קיינעם נישט מודיע געווען, מען האט דאך נישט געוואלט מודיע זיין ווייל מען קען דאך קיינמאל נישט וויסן, עס קומען דאך אלץ מענטשן, אפשר וועט איינער קומען און.

איך קאל אן מיין טרעוול עידזשענט אלי, טו מיר א טובה, איך האב געוואלט בלייבן פאר נאך א טאג, צו קענען גיין ירושלים, טו מיר א טובה, איז דא א טיקעט יעצט אויף צוריק? זאגט ער, האסט מורא? ס'איז מורא, איך בין נישט דא צו מאכן דא א, איך בין נישט דא, נו. אבער יעצט בין איך געווען דארט, מען האט קיינעם נישט מודיע געווען, און אן מודיע זיין, ששש, ס'האבן געלאפן דארט תלמידים, אז ס'טייטש פרייטאג צו נאכט וואלט איך קיינעם נישט געזאגט פארדעם וואס ווען ווי, פרייטאג צו נאכט די באטע גייט זיין אין די און די זאל, ס'איז נישטא קיין טעלעפאן, ס'איז נישטא קיין, ס'איז נישטא קיין טעקסט מעסעדזשעס, ס'איז שוין, נו וויפיל מענטשן זענען דארט געווען, הונדערט פופציג מענטשן, ווי קומען שוין צו גיין דריי פיר הונדערט מענטשן, ווי זאגט מען טולס, נו, די כלים, די כלים, די כלים, זייער גוט, די כלים. א מענטש א מענטש הערט הערט א בת קול איך וויל זיין איך וויל זיין גוט וואס וועט זיין טאקע מיט מיר וואס וועט זיין און בפרט אז א מענטש איז מקורב צום רבי'ן און דער רבי האט געזאגט איך האב דאך אריינגעלייגט אין מיינע מענטשן אזא מין זאך אז זיי קענען שוין נישט טון קיין עבירה נישט ניין נישט נישט גוט געזאגט איך האב אריינגעלייגט אין מיינע מענטשן אז זיי קענען שוין נישט טון עבירה בשלימות עבירות מ'פאלט דאך אראפ איך קען שוין נישט טון עבירה בשלימות ער ענדיגט עפעס וואטשן און געט אים א ציפ דאס הארץ איז סתם אזוי ווען נישט ווען נישט ער ווייסט נישט וואס צו טון די דעפרעסטע מחשבות די דעפרעסטע מחשבות אבער יעצט די רגע וואס ס'קומט אים איין א מחשבה איך וויל זיין גוט ער האט גלייך די כלים פאר דעם ריבונו של עולם איך וויל זיין גוט ער געדענקט דעם רבינ'ס דעם רבינ'ס תורה דעם רבינ'ס שכל דעם רבינ'ס עצה זאג ארויס א ווארט הייליגער באשעפער איך וויל זיין גוט קענסט נישט זאגן זאג עס נו הייליגער באשעפער איך וויל זיין גוט, הייליגער באשעפער, הייליגער באשעפער איך וויל עס מער נישט טון, הייליגער באשעפער איך טו תשובה. דאס איז די עבודה פון די צדיקים אין יעדן דור, שפרה ופועה, זיי רעדן שיין צו אידישע קינדער, זיי מאכן שיין אידישע קינדער זאלסט וויסן, דער אייבערשטער האט דיך ליב, יעצט קען איך אריין גיין אין שובבים, גיב מיך די ערשטע רשי פון שמות, יעצט גיי איך אריין אין שובבים, יעצט גיי איך מתקן זיין, ווייל אויב איך ווייס נישט אז דער אייבערשטער האט מיך ליב, אויב איך הער די אלע די אלע דרשות פון די אלע קליפות, פון די אלע משחיתים וואס זיי זאגן אז עס איז שוין פערטיג, די דור איז שוין פערטיג, און און רחמנא ליצלן וואס דער דור אונז זעמיר איז געענדיגט, סאו וואס האב איך יעצט צו מאכן שובבים? וואס האב איך יעצט צו מאכן שובבים? וואס האב איך צו מאכן תיקונים? כ'פערטיג! להודיע חיבתן, דער אייבערשטער האט דיך ליב! יעצט קען איך אנהייבן די סדר, יעצט גיי איך אנהייבן. שפרה ופועה, און ולא עשו, וואס איז די לשון? ותיראן המילדות את האלקים ולא עשו כאשר דיבר אליהן מלך מצרים. ותחיין את הילדים, זיי האבן געגעבן חיות פאר די קינדער. ווער איז מילדות? איז יעדער מילדות, מען קען זאגן א ראש ישיבה איז א מילדות, מען קען זאגן א רב איז א מילדות, מען קען זאגן מלמדים זענען מילדות, וואס זענען מילדות? ביסט א מלמד? און מלך מצרים די הנהלה זאגט אה, מ'דארף אים צוברעכן אויף ער זאל וויסן ס'זאל נישט בלייבן פון אים, פאלגסט נישט פאלגן פאלגסט נישט, ותחיין, איך האב געטראפן א איך האב געטראפן אין אומאן, מען קען דארט אין אומאן, געקומען א, איך האב געמאכט מען בויט די בילדינג אין אומאן, מען מאכט אזוי ווי איין שטאק פאר די צעדרודלטע אידן, איי יו מיין, איך בעט לאזן איין שטאק פאר די אמעריקאנע, דאס איז נישט קיין דזשאוק, אזאנע

און דער מלמד זאגט פאר א מלמד טאטעלע איך קען נישט לשון קודש מאכן טאטעלע האט א מובס נו ווייס איך מאכן מאכן די טויט מאכן מאכן מ'זאל נישט זיין קאמפארטעבל ולא עשו כאשר דיבר אליהן מלך מצרים זאגט מיר דער דעם מלמד ווייסט וואס איך טו מיט די קינדער איך האב דאך רחמנות אויף דאס גייט מיר אויס וואס האט ער געטון? ער האט זיך פארזינדיגט, וואס? יעצט לייג איך אים אראפ א כיתה פאר א וואך צייט? איך מאך אים פאר א, פאר א, ער מיין העלפער, איך זאג פאר אלע קינדער, דא האב איך פאר א וואך צייט א העלפער, ער גייט מיך העלפן. און די קינדער ווילן נישט, שוין נישט צוריק גיין. נישט קיין דזשאוק, די קינדער ווילן נישט צוריק גיין צו זיין מלמד, אזוי גייט. וואס זוך איך דאך פייניגן דא א קינד פאר צוויי וואכן וואס האט ער זיך פארזינדיגט וואס האט ער געטוהן ותחיין את ה פשוטו כמשמעו ממש א מעשה די שפרה ופועה מיט פרעה מלך מצרים דער מנהל זאגט מ'דארף אים יעצט דאס צו זען אז ער זאל וואס איז דאס וואס איז א קינד געבן חיות ותחיין את הילדים געבן א גוט ווארט געבן א שמייכל זאג אים די ערשטע רשי נאך דעם קענסט מאכן מיט דעם שובבים זאג אים דו ווייסט דער אייבישטער האט דיך ליב יעצט קענסט אים זאגן שיינע זאכן וואס ער זאל טוהן

קען אויך געבן חיות פאר קינדער. ווייסט מענדי, די יונגעלע וואס דו האסט אריינגעברענגט דא אין תלמוד תורה, דו ווייסט וואס איך זאג אים איין גוט ווארט האב איך אים געגעבן ער איז אריינגעקומען, יעדן טאג קומט ער אריין דא, ער הייבט אן זוכן, מאכט זיך ווי ער זוכט א ספר, און איך ווייז פאר די בחורים קוק, קוק, קוק וואס דא גייט זיין, ווי לאנג איך זאג אים נישט אז איך גיב אים אזא גלעט, וואקט ער זיך ארום און מאכט זיך ווי ער זוכט עפעס א קלוג קינד, ער דארף א גוט ווארט. און איך געב אזוי רוף אויס, זעהט, זעהטס ברוך, טייער קינד! מיט א שלינג, א שמייכעלע און שוין צוריק אין חדר. יעדן טאג! שוין, איך בין זיך, ווייסט וואס זעהט אזא קינד פון א צובראכענע שטוב, קיינער זאגט אים גארנישט, מען זאגט אים גיי און קום און גיי און קום, קינד עפענט אויף יעדן טאג די טיר שוין פון דארט, הרב אביגדור, ארויס צו עסן לאנטש רום? קוקט ער אויף און איך זאג אים, א וואוילע קינד, ער לויפט שוין ווייטער, ער דארף די שפרה ופועה, פשוט א גוט ווארט, א שמייכל, דאס איז פאר מלמדים, און דאס איז נישט נאר פאר מלמדים, דו ווייסט אז דו קענסט האבן א, כ'זאג ס'פאר אים, און ער האט א, ער פארקויפט אן תפילין בייטלעך, ווייסט שוין נישט דא יענקי, ווייסט קינדער איז נאך א טאג חדר, זיי קומען, זיי גייען אריין אין געשעפטן, כ'ווייס שוין ביי דיר מיט גלעזער איז אויך, און געווענליך א א בעל הבית מיט קינדער, ער גייט ארויס פון די. זיי הייבן זיך אן קריגן אהער אהין, זאכן, די קינדער, געבן א גוט ווארט, זאגן וואסערע בייטל וואלסטו געוואלט? קודם כל, דו גייסט האבן קאסטומערס, אז דו שמייכלסט איינמאל צו א קינד, דער גייט צוריק קומען דא קויפן. די זעלבע זאך אין גלעזער סטאר, די קינדער קומען, אסאך מאל, וואס ווילט עטס דא? גייט מיר ארויס פון דא! זאג, ס'איז א וואויל יונגל וואסערע גלעזער וואלסטו געוואלט טשוזן געסט אים אריין גיך אקעי כ'וועל דיר נישט געבן קיין ארבעט ווייל דו האסט נישט כח צו זיין א מלמד אין די גלעזער סטאר אבער דו קוקסט אויף א קינד און דו געסט אים אביסעלע פלעין וואו ביסט א וואויל קינד ביסט א גוט קינד ותחיין את הילדים דו געסט אים לעבן און די זעלבע זאך אין די שטוב

שוין, און איך פארנעם האלט מער ווי פרייליך אונז זעמער, פיין, שכוח פארן זאגן, און וועגן דעם טאקע לאמיר עס גאנץ גוט ווייזן, אונז וויל מען טאקע וויסן, סאו כ'האב זיי פארציילט אז ביי אונז אינדערהיים, ביי מיין טאטע, ס'קען זיין, ס'קען זיין אסאך מאל א טאג נאך זעמער געגאנגען שאפינג, און אונז האמיר געהאט ברוך השם עלף שוועסטערס האבן מיר, זיי זאלן זיין געזונט און שטארק, און פארשטייסט, ס'געווען א, ס'געווען א מיידל סקול ביי אונז, יעדן טאג מ'איז אהיימגעקומען מיט קליידער, און ס'איז אסאך מאל געווען בכיות. בכיות, ווייל דער טאטע האט געקענט נעמען א קלייד און ארויסגיין אויפן פארטש מיט א מיט א מעטש און עס אנצינדן און דאס איז פריצות. דו לאכסט? איך רעד שוין נישט ביי בדיקת חמץ, איז דאך אפגערעדט געווען, מען האט בכלל אינגאנצן פארגעסן צו אויפזוכן די ברעקלעך, מען האט נאר געזוכט מען האט געזוכט א קלייד מיט א שאל מיט א קאוט.

ווייסט אונז זעמיר זייער זייער א שיינע שטוב זייער עכט ווייל א טאטע מעג זאגן פאר קינדער א טאטע דארף זאגן פאר קינדער אבער ס'איז מיר געווען פרייליך אינדערהיים ס'איז מיר געווען עכט געשמאק אינדערהיים אונז האמיר געהאט אונז האמיר געהאט פאן אינדערהיים איך קען דיר עס נישט מסביר זיין א טאטע איז א דיין. טאטע פסק'נט שאלות אבער זיך נאריש געמאכט מיט די קינדער מ'האט געשפילט געימס מ'האט מענטשן גלייבן עס נישט ווייל אינדרויסן וואס הייסט דארף דאווענען לערנען און און צניעות און ס'איז געקומען סתם נאך סאפער געימס מ'האט געשפילט און געקענט געצינדט און געקראכן אויף די פלאר צוזאמען אלע מיני זאכן זענען עכט עכט עכט געשמאק סאו ס'איז גארנישט מען זאגט פאר א קינד דאס קען מען נישט, ניין, דאס איז פריצות, דאס קען מען נישט גיין, ס'איז גארנישט. אקעי, מען ברויך נישט הערן, כ'וואלט געוואלט גיין מיט די קלייד, כ'וואלט געוואלט גיין מיט די טיכל, כ'וואלט געוואלט האבן די זאך, אבער ס'איז נישט אזוי ווי ס'גייט אויפוואקסן העיט און און ס'מוז זיין חיות, ס'מוז זיין פרייליך, דאס האט מען געשמועסט אנפאנג שיעור, מענטשן האבן זייער ליב עקסטרים, אדער איז דערהרג'עט ער די קינדער, אדער טוטס וואס עטץ ווילטס, ארבעטן אינמיטן, ניין דאס קען מען נישט.

משה האט געוויינט, ותחמול עליו, זי האט רחמנות געהאט אויף אים, ותאמר מילדי העברים זה, דאס איז א איד. זאגט דער זוהר הקדוש, א מענטש, אפילו ער איז שוין דערטראנקען אין וואו ער איז דערטראנקען, ער ליגט שוין אין וואסער, ער ליגט שוין אין אלע קליפות, אז ער וויינט צום אייבערשטן, ער וויינט צום אייבערשטן, זאגט דער אייבערשטער די ווערטער, ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים זה, אז א מענטש וויינט זיך אויס צום אייבערשטן, רבונו של עולם, איך וויל תשובה טון, רבונו של עולם, איך וויל זיין גוט, והנה נער בוכה, דער אייבערשטער זעט, קוק, ער וויינט, ער וויינט, ותחמול עליו ותאמר מילדי העברים זה. און דאס איז די סימן אז די מענטש האט נאך חיות, די מענטש וויל נאך לעבן, מען ווערט, א קינד פאלט אראפ, מען ווערט היסטעריש, אלע לויפן, די קינד וויינט, די קינד שרייט, איז ווער ס'איז א הצלה מאן אדער ווער ס'ווייסט אביסל, אויב איז די קינד, א קינד פאלט אראפ, אויב מ'כאפט א זעץ אין קאפ, און ס'וויינט, ס'גוט. ס'גוט. ס'לעבט. ס'איז ביי זיך. אז דו הערסט נישט וויינען, דאס איז א צרה. דעמאלס דארף מען איבערדרייען די פיס, מ'דארף שוין, מ'דארף לויפן רופן. אז די קינד וויינט, ס'כאפט א קלאפ, ס'בלוט, ס'צעגראדזשעט, מ'וועט אלעס פאררעכטן, ס'וויינט. א איד פאלט אראפ, ער כאפט א קלאפ, ער איז אראפגעפאלן, ער האט זיך נישט געקענט מתגבר זיין, ער האט געהאט א שרעקליכע, שרעקליכע נסיון, איז אראפגעפאלן. וואס טוט ער יעצט? וויינט נישט? גארנישט? גייט ווייטער? אה! דאס איז שוין זייער ביטער. ער וויינט, ער זאגט הייליגער באשעפער איך וויין, הייליגער באשעפער קוק מיין געוויין, הייליגער באשעפער איך וויל זיין גוט. שוין, מען דארף אים אויסהיילן, מען דארף אים העלפן, מען דארף מתקן זיין, אבער מען זעט אז ער ער האט זיך נאכנישט אינגאנצן אפגעריסן פונעם אייבערשטן, דאס איז די זאך פון שובבים, געב א קרעכץ צו די אייבערשטער, געב א קרעכץ צו די אייבערשטער ווי דו ביסט, ווי דו ליגסט, ווי דו ביסט אראפגעפאלן, זאג אייבערשטער איך קען נישט, אייבערשטער העלף מיך, אייבערשטער זיי מיר מוחל, אפאר ווערטער, אפאר ווערטער פון הארץ וואס גייט זיך ארויף ביזן אייבערשטן אליינס. פאר ווערטער ווי דו ביסט ווי דו שטייסט מ'דארף נישט געווען אמאל א ברסלב'ע חסיד א דיימאנטן סוחר פארגעסן זיין נאמען תלמיד פון רבי נתן געהייסן די איד איך נישט פונקטליך דארף קוקן אנשי ביינאכט ס'געווען א סוחר און ער האט געהאלטן מיטן פארקויפן זיינע סחורות און ער האט געווארט דארט אז זיין באלאגאלע זאל אים אהיים ברענגען, דארט איז געווען אזא באנק ווי מען איז געזיצן דארט ביי די סטיי א באס סטעישן דארט ווי מען ווארט מען זאל אהיים גיין, און ער צעוויינט זיך אויפן גאס און ס'וואקט דורך א חבר און ער פרעגט אים וואס וויינסטו? נישט געענטפערט ער האט אזוי געוויינט, פרעגט אים וואס וויינסטו? איך וויל זיין א ערליכע איד, דא דא אויפן גאס? דא וויינט מען נישט דא וויינט מען נישט ווילסט זיין א ערליכע איד גיי אריין אין בית מדרש זאגט ער אים דער רבי נתן האט מיר געזאגט פון רבי'ן אנדערש רבי נתן האט מיר געזאגט אז מען כאפט א מען הערט די בת קול מען כאפט א הרהור תשובה מען רוקט זיך נישט אוועק פון פלאץ דארט ווי איך שטיי נישט באלד גיי איך וויינען באלד גיי איך רעדן באלד גיי איך עפעס טון באלד אויך יעצט הייליגער באשעפער איך וויל זיין א איד זאג א ווארט צום אייבערשטן א ווארט צום אייבערשטן דאס גייט ארויף ביזן אייבערשטן אליינס

מען מאכט אסיפה דארט פאר פאר פאר פאר טאטעס פון זיין סקול ווי ער שיקט זיין זיין קינד בעל דרשן מיין קרוב מיין קאזן נאכאמאל איך איך איך וואלט געזאגט די זעלבע ווערטער ווען איך בין נישט ביי מוהרא"ש די זעלבע ווערטער און ווערט די טיר צוגעמאכט יעצט וועל איך מיך יעצט וועל איך זאגן זאכן וואס מען קען נישט זאגן דא איז א היימישע עולם מען קען עס זאגן קיינער איז נישט מוחה אויף די פירצה ליידער ליידער

איך לאך נישט, ווייל איך וואלט די זעלבע זאך לכאורה געזאגט, ווען איך וואלט נישט אנגעקומען צום רבי'ן. מען האט אבער א צדיק, וואס גייט שפאצירן מיט די ווייב? איז ברוך השם, מיין טאטע איז א גרויסע רב, מיין טאטע שפאצירט מיט, יא, זעסטו מיין טאטע יעדן טאג שפאצירן מיט מיין מאמע? יעדן טאג, פון ווען איך געדענק עס, א יעדן טאג שפאצירן. יעדן טאג שפאצירן שיינע מיין שווער איז א ערליכע איד און ער שפאצירט מיט זיין ווייב קען נישט גיין שפאצירן אבער ווען ער גייט ערגעץ שפאצירט ער מיט איר און ער ער פילט ער האט א מייק אין די האנט און ער קען אביסל מאכן א ערנסטע פנים און ער גייט יעצט דא וואס מאכסטו משוגע ווילסטו זאגן פאר א אינגערמאן גיי שפאצירן מיט דיין ווייב גיי איך זאג דיר תיקון שובבים גיי שפאצירן מיט דיין ווייב. דו מיינסט איך מאך א דזשאוק איך זוך זיך אונטער צו האלטן דא אויף דיר איך זאג דיך תיקון שובבים דו זוכסט יעצט וואס קענסט מאכן לכבוד שובבים גיי יעדן טאג אביסל נעם ארויס דיין ווייב אפאר מינוט אפשר א אינגערמאן איז א שווערע זאך ווייל ווער וועט בייביסיטן ווייס איך שוין נישט דארפסט דיך שוין נאר אפרעשטעלן קען נישט לאזן קינדער אליינס אדער דארף מען איבערלאזן אדער קען מען לאזן די טעלעפאן אזוי ווי א מאניטער מען גייט אביסל ארום די גאס אזוי ווי דא נישט אוועק גיין ווייל דאס קען זיין א סכנה אבער אדער כאטש א יא אביסל א עלטערע קינד דארט גייט אראפ פאר פינף מינוט פאר צען מינוט גיי אביסל ארויס שפאצירן פאר דאך פרוי א מאמע פון קינדער זעט נישט די גאס א גאנצע וואך זיצט אינדערהיים לויפט און לויפט און פון קינד צו קינד און יעצט בפרט וואס דרייט זיך ארום די פלו

שוין. אלטע אויסגעדראשענע מעשה און שוין. און איך זאג ענק טייערע אינגעלייט גיי שפאצירן מיט דיין ווייב. יא מיט דיין ווייב גיי גיי אביסל ארויס מיט דיין ווייב. וואס פרעג פרעג האב נישט מורא. גיי גיי אביסל שפאצירן גיי איינקויפן מיט דיין ווייב. זוכט א אויערינג גיי גיי זוכט ווילסט גיין צו א ציון גיי מיט דיין ווייב כאפ דיך אריבער דא כאפ דיך אריבער אין אוהל. אדער די וואוינסט אין קרית יואל, די וואוינסט אין מאנסי, כאפ דיך ריבער צו ריבניצער רבי'ס ציון, כאפ דיך ריבער צו צו סאטמערע רבי'ס ציון, יא, פאר מינוט, פאר מינוט, אויך דער מענטש מיינט דארף זיין ער גייט יעצט אויסזאגן תהלים, וואס זאגט מען אין ציון פון קאפיטל פון צ ביז קו, וואס זאגט מען? וואס איז דאס סיגוטע מנהג? וואס וואס פון צ ביז ווי? ביז קו? אה, שוין, עס איז צו לאנג פאר מיר. גיי אריבער זאג מזמור לתודה. מזמור לתודה קענסט זאגן, קענסט זאגן שיר המעלות ממעקים, גיי אריבער זאג א קאפיטל תהלים. צוויי זאכן, סיי ביסט געגאנגען צו א ציון פון א צדיק, און סיי ביסט ארויס געגאנגען מיט דיין ווייב אביסל. ארבעט מיט די קינדער, נאך אמאל. מ'דארף דן זיין לכף זכות, ארבעט מיט די קינדער, אויף מיט די קינדער, ס'איז ביטער מיט די קינדער, ס'איז שווער מיט די קינדער. און געבט צו עסן פאר די קינדער, און באדן די קינדער, און פארעט זיך מיט די קינדער. קומט אהיים די מאן, לאמיר קום אביסל אביסל ארויס. אדער געב אפאר גוטע ווערטער. פאר גוטע ווערטער, וואס דארף מען שוין, וואס דארף מען שוין פאר שלום בית? מענטש וואס קוקט איך וועל האבן געלט, וועל איך קענען פארן מיט איר, ווי ווי פארט מען יעצט, כ'האב פארגעסן די נייע פלאץ, נו? ווי פארט מען יעצט, נו?

געב אפאר גוטע ווערטער, אפאר שיינע ווערטער, און מען קען מאכן א שיינע, מען קען מאכן א שיינע אוטינג אינדערהיים אויך, מען קען קויפן עפעס א נאש מיט א אייזקרים, זיך אוועק ביינאכט, די קינדער שלאפן, מען קען אביסל שמועסן, אביסל פארברענגען, אייבערשטער זאל העלפן אונז זאל מען זיך נישט מייאש זיין פון די הייליגע טעג, נישט טראכטן וואס האב איך מיט שובבים, איך האב יא מיט שובבים. איך שפיר נישט שובבים איך דארף עס נישט שפירן, איך גלייב, איך גלייב וואס די הייליגע צדיקים זאגן, אבער איך בין דאך אזוי ווייט פון די זאכן, איך גיי טון אביסל, דעמאלס וועסט זוכה זיין צו קענען, א מענטש וויינט צום אייבערשטן, וואס הייסט ער וויינט צום אייבערשטן, ער וויינט צום אייבערשטן אז אפילו א מענטש מאכט א וויינעדיגע קול.

און געט אכטונג געט זייער אכטונג פון בארגן געלט, איינער האט מיר יעצט פארציילט די וואך ער זאגט מיר מיין טאטע זיצט אינדערהיים א גאנצע וואך, זאג איך וואס גייט פאר? די שבת גייט ער אין שול, זאג איך וואס גייט פאר? ער קען נישט גיין אין קיין איין שול, ער איז שולדיג, איך האב זיך צובראכן, חתונה געמאכט אלע קינדער שוין? אויסגעזעקלט אין יעדע שול איז ער שולדיג מענטשן, ער גייט אין שול, מענטשן זאגן אים גיב מיר געלט, ביסט שולדיג געלט, ווען גייסטו מיר געבן די געלט, באהאלט ער זיך אינדערהיים א גאנצע וואך, שבת קען מען זיך נישט בעטן קיין געלט און שבת גייט ער ארויס פון שטוב. וועגן דעם האב איך מיך צוזאמגענומען די כח און כ'האב א זאל געמאכט דא אז מ'זאל קענען מאכן ביליג שמחות, נישט אז.

פאר אין שטעטל בויען א מקווה אבער נישט פאר מיר ברוך השם מאכט דא פשוטע שמחות און פרייליך איך בין זייער פרייליך אז מען וועט קומען און קיינער דארף זיך נישט אנשטרענגען צו קומען ווייטע וועג די מענטשן פון פון שטעטל וואס האלטן מיט די שיעור דא אויפן ליין.

און צו בארגן געלט און און צו זיין א גנב איז נישט קיין בושה? אדער איינרעדן מענטשן? איינרעדן מענטשן? כ'האב א ביזנעס, ווילסט אינוועסטן געלט ביי מיר? און נאכדעם האסטו אויסגעפונען אז ס'הייבט זיך נישט אן? גיי נאך געלט!

גיי נאך געלט גיי. איינער האט אפאר דאלער פאר שבת, איינער האט אפאר דאלער. וואס איז די בושה? א בושה איז צו בארגן געלט. מאך דא בר מצוות. נו ברוך השם אלע יונגלעך אין חדר. מען מוז עס אריינלייגן אין חדר, אז נישט ווערט אזא גאנצע רייד צווישן די קינדער, איך האב א טייערע, איך האב א טייערע. מען מוז פון דעם אפשפעטן, אז די קינדער זאלן זיין מרוצה פון דעם. פארוואס מאכן בר מצוות דא? אנשי שלומינו האט מען אנגעפאנגען, האט מען אנגעפאנגען בר מצוה מאכן. שוין, קענסט מיר בארגן דריי טויזנט דאלער פאר די זאל? ווען באצאלסטו מיך? מארגן. מארגן. מארגן! די ערשטע קענסטו מארגן ארויסנעמען די זאל. נעם ארויס מארגן די זאל. פארט. קענסט דא קומען, ס'איז בחינם. ס'איז נישט אזוי פראפעשענעל, אבער נאך די בר מצוה, שטייסט.

אויסגערייצט, פשוט געמאכט שוין זאל דער אייבערשטער העלפן מ'זאל קענען אויסנוצן די טעג מיט אביסל תהלים, מיט אביסל חומש, מיט אביסל גמרא, מיט אביסל משניות. און און געדענקט די תיקון שובבים. יא, ווייסט באלד וועט איינער קומען ארויסקאטן די שטיקל פון די שיעור און מאכן פון דעם ליצנות, נו. איך גלייך זייער ווען מען טוט די זאכן ווייל ס'ברענגט נאך מקורבים. ס'וועט ארומפארן יעצט א נייע קליפ, תיקון שובבים, גיי שפאצירן מיט די ווייב, נו נו.